טייערע ברידערס, היינט ליל שישי פרשת לך לך, אונז זענען ארויסגעקומען לעצטע וואך, די לעצטע פאר וואכן, פון א פסוק וואס הייסט, יהי שם ה' מבורך, געבענטשט זאל זיין די נאמען פון גאט, די נאמען פון הוויה זאל זיין געבענטשט, אונז האבן געלערנט די זוהר וואס האט מסביר געווען אז דאס מיינט, אז ווי אזוי ווערט מבורך, ס'איז דא ברוך און מבורך, מ'זאגט ברוך השם איז איין זאך, זאגן השם מבורך איז א צווייטע זאך, הייסט ער ווערט געבענטשט, ער איז געווארן געבענטשט, ווערט געבענטשט פון אנדערע, און די זוהר האט גע'דרש'נט מבורך איז מ ב מ ב רך, מ ב איז קשה, דאס איז די דין, דאס ווייזט אז די מ ב פון מעשה בראשית, כל התחלות קשות, שפעטער איז רך, שפעטער איז דברים רכים, אזוי ווי מ'זאגט אמירה רכה, ויאמר אמירה רכה, דאס איז די, אזוי ווי די סדר פון ראש השנה ביז שמיני עצרת, וואס ס'ווערט המתקה פון די מ ב פון די שארפקייט פון ראש השנה, ביז די רכות, די ווייכקייט און די שמחה פון שמיני עצרת, שמחת תורה. אונז האבן געלערנט לעצטע וואך, און עס איז באמת דא נאך מער אריינצוטראכטן אין דעם באריכות, ווי דאס איז די זעלבע וועג פון די דור המבול, וואס די מבול ווייזט אויף די מ ב, די דינים, די בתחילה עלה במחשבה מידת הדין איז נתקיים געווארן למעשה אין די מבול פון פרשת נח, דאס איז געווען אזוי ווי די חלות, די קיום, מ'האט געזען אז אין העולם מתקיים, טאקע געזען אז די עולם איז נישט נתקיים געווארן, ס'איז אזוי ווי נאך א המשך פון אזוי ווי בונה עולמות ומחריבם, די וועג פון. מידת הדין פון שארפקייט פון יקוב הדין את ההר איז נישט מתקיים, שיתף עמו מידת רחמים האט די אייבערשטער געמאכט נאך די נאך די קרבן פון נח האט די אייבערשטער געמאכט א ברכה פאר נח טאקע די ברכה דאס איז שוין שיתף עמו מידת רחמים לא אוסיף עוד לקלל כ'וועל נישט מוריד זיין מ'האט דאך געלערנט כ'וועל נישט מוריד זיין די עיקר דין די דין העליון די שארפסטע דין כ'וועל עס אראפברענגען צו א פשוטערע דין און אזוי ווייטער. איז דאס איז געווען די טייטש אלס געווען די טייטש אויף יהי שם השם מבורך. עפענען אונז אין פרשת לך לך. גלייך קען מען זען די סדר. איז אויך א ברייטערע סדר. מ'קען רעדן בראשית לגבי דא א געוויסע ברכה אין פרשת בראשית, מ'קען רעדן פון די וואכנס לגבי שבת בכח אפשר יא די וואכן איז אפשר מ' ב', שבת איז שוין מער רך, מ'קען רעדן פון וואס מ'האט גערעדט די מבול די סיום המבול, מ'קען רעדן פון ראש השנה ביז שמיני עצרת, אסאך אנדערע וועגן, יעדע סדר איז דאך דא בכלל ובפרט, אונז ווילן דאך פארשטיין די מושג און קען פארשטיין ווי ס'קלאפט זיך אויס אין זייער אסאך אנדערע לעוועלס זייער אסאך אנדערע וועגן, מער באופן כללי. איז דאך זיכער אז די פרשת לך לך איז די עיקר וואך, די גרעסטע וואך, אסאך מאל טראכט איך די פיר סדרות, די ערשטע פיר סדרות פון די יאר, בראשית, נח, לך לך, וירא, זייער מכוון כנגד די דריי מועדים פון תשרי, בראשית דאס איז ראש השנה פארשטייט זיך, מעשה בראשית, נח, תיבת נח, דאס האבן מיר אלס געלערנט אז א רמז אז מען גייט אריין אין די בינה. תחת כנפי השכינה דאס איז יום כיפור, לך לך, און וירא פארשטיי איך אלס סוכות און שמיני עצרת, אבער אזוי איז אויך פשוט דער סדר העולם ווי מען לערנט אין די לשון המדרשים בא אברהם התחיל להאיר, די וועלט איז געווען טונקל, עס איז געווען חטא אדם הראשון, דור המבול, דור הפלגה, און דא קומט ויאמר ה' אל אברהם ויאמר איז אזוי ווי אמירה אמירה רכה איז שוין אסאך מער א פרייליכע פרשה אסאך מער איז אמת איז באמת נישט אזוי פשוט מען גייט זייער שנעל דורך גאנצעטע טויזענטע יארן וואס האט גענומען ביז מען אנקומען צו איין פרשה אזוי ווי אונז לערנען כסדר אבער אזוי קומט מען אן דא דאס איז די אמירה רכה דאס איז די פרשה פון אברהם אבינו די פרשה פון לך לך. און וואס זעהט מען גלייך אין די אנהייב לך לך די ערשטע זאך, ס'הייסט די אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהם אבינו ער זאל גיין, לך לך, און באלד טריי זעהן וויאזוי מען טייטשט די לך לך, און וואס וועסטו באקומען פאר דעם, ואברכך והיה ברכה, אמת אסאך ברכות, ואברכה ואברכך ואגדלה שמך, ואברכה מברכיך ומקללך אאור, דאס איז אלס א ליסט פון ברכות, און ס'איז אזוי ווי כולל אלעס והיה ברכה וועסט זיין וועסט זיין געבענטשט וועסט זיין די ברכה אליינס ווי רש"י זאגט. אזוי זעט מען אז איין וועג פון רעדן פון די המתקה, די גרויסע אור פון אברהם אבינו וואס הייבט אן אז דא ווערט עס שוין מבורך, יא, און יעדער איינער קען פארשטיין אזוי ווי דער רש"י האט שוין געברענגט, די אייבערשטער האט געבענטשט אדם הראשון, אבער שפעטער האט ער געשאלטן אדם הראשון, ארורה האדמה בעבורך. נתקלל געווארן די אדם איז נתקלל געווארן חוה איז נתקלל געווארן די נחש איז נתקלל געווארן די אדמה דאס איז אוודאי געווען א קללה אחר הברכה די זעלבע זאך גייט מען ווייטער פרשת נח שטייט נישט די לשון קללה אפשר דארף מען מעיין זיין אבער ס'איז זיכער אז די מבול דאס די הנני מביא את המבול ואני הנני מביא את המבול דאס איז אין לך קללה גדולה מזו דאס איז די גרויסע רצועה די גרויסע מים על הארץ וואס איז א לשון קללה. די זוהר האט געזאגט לעצטע וואך דאס איז נאך א קאנעקשאן פון די מבול מיט וואס אונז לערנען זעהן היינט די וואך אויכעט ס'איז דא פֿערציק קללות מיר האבן געלערנט נײַן און דרײַסיק אדער פֿערציק קללות אזוי ווי עס איז דא פֿערציק מלקות מלקות איז לשון קללה ונקלה אחיך לעיניך עס איז א סארט קללה די הפך מ'קען זאגן מען בענטשט איינער געבט מען אים גוטס און מען שעלט איינער שלאגט מען אים דאס איז פשוט אז אזוי ווי שם קללה מ'קען אנקוקן אדער לפחות אלס א דוגמא אלס א משל אלע ר א אלע קללה איז א מלקות מען האט געשלאגן אדם הראשון און די מדרש האט געציילט און די זוהר ס'איז דא נײַן און דרײַסיק קללות פון אדם הראשון און די און די פֿערציק אדער נײַן און דרײַסיק אין בראשית הייסט פון אדם און חווה און די נחש און די ארץ ס'קומט אויס צוזאמען פֿערציק קללות און אזוי די מבול איז געווען פֿערציק טעג זאגט די זוהר דאס איז די ארבעים יכנו פֿערציק טעג געשלאגן להכות כל חי כאשר עשיתי, געשלאגן שטייט א לשון הכאה אויף די מבול, מ'האט געשלאגן די וועלט מיט די פֿערציק מלקות פון פון די מבול, דאס הייסט קללה, די זעלבע זאך אפילו נאכן מבול ס'שוין געווארן א המתקה, נח האט ויברך אלוהים את נח, זאגט פרו ורבו ומלאו את הארץ און אזוי ווייטער, ס'איז געווארן אויך א קללה, נח האט געשאלטן ארור כנען. געשאלטן כנען, און געבענטשט טאקע שם אבער געשאלטן כנען, ס'הייסט שוין ווייטער, דאס איז אביסל א געוויסע חזרה אויף די מעשה פון אדם הראשון, עס איז געווארן א קללה אויף די ארץ, ארור כנען, יעצט קומט מען אן צו ברוך, מ'יוצא מכלל ארור, מ'יוצא מכלל נח, צו לך לך, איז מען יוצא מכלל ארור לכלל ברוך, עס קומט לך לך, ואברכך והיה ברכה, און פון דא און ווייטער איז שוין נישטא קיין קללות, ס'דא אוודאי שפעטער ויברך אלוהים את יצחק, און אברהם האט געבענטשט יצחק, השם ברך את אברהם, און יצחק האט געבענטשט יעקב, איז געווען א גאנצע פרשה מיט די ברכות פון יעקב, מיט די וואס מען האט גע'גנב'עט, און אזוי ווייטער, אבער עס איז נישט דא קיין קללות אין די גאנצע ספר בראשית אויב איך געדענק גוט, די לעצטע קללה איז געווען די קללה פון נח, קללה איז אוועק געגאנגען, שטייט נישט ארור, ארור שטייט נאר. אזוי ווי מ'האט געזאגט אורריך ארור דאס איז די לעצטע די ווי די ארור איז גע איז חל געווארן נאך איינמאל זעה איך שטייט ארור אין פאר ספר בראשית ארור אפם כי עז דארף מען אנקומען דארט טראכטן וואס ס'מיינט אבער על כל פנים כמעט נישטא קיין קללות און דאס איז די סדר, יעצט אויב מיר האבן געלערנט גוט, דארף מען פארשטיין, דאס איז דאך די גרויסע, איינע פון די סודות וואס אונז לערנען דא כסדר, אז אין אין ארור אלא מתוך ברוך. פארוואס האט מען נישט געקענט אנהייבן די וועלט מיט בית, דער מדרש זאגט מען האט אנגעהויבן די וועלט מיט א בית וואס איז ברכה, און נישט מיט אלף וואס איז ארור, למעשה איז יא אנגעקומען די אלף, ס'איז געקומען ארור צום סוף, גאנץ שנעל. און דאס ווייזט. אז איש וויל ווערן ברוך דארפסטו זיין מבורך, דארפסטו מכלל בור, מים, בית ווערט רייך, מכלל די עומק פון פרשת בראשית, מכלל די עומק הדין פון פרשת בראשית, מכלל די גבורות הדין פון די מבול, מכלל די גבורות הדין פון ראש השנה, פון דעם ווערט יום כיפור, פון דעם ווערט שמחת תורה, פון דעם ווערט שמיני עצרת, פון דעם ווערט שמחה. עד כאן זעהן אונז די שייכות וויאזוי די ברכה פון אברהם אבינו וואס די עיקר פרשה פון אברהם אבינו הייבט זיך אן מיט דעם, איז א המשך פון די ברוך וואס אונז לערנען דא די מבורך די ברוך און מבורך. איז דא די פלאץ אביסל אריינצוגיין אין א דרש פון די זוהר, ס'דא א חלק אין זוהר וואס הייסט סתרי תורה. ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, די גאנצע ספר הזוהר איז דאך זיכער סתרי סתרי תורה, סודות התורה, און די זוהר יעדער איינער ווייסט איז דא אין דעם פארשידענע חלקים, נישט קלאר וואס איז דער פשט פון אלע חלקים, איינער פון די חלקים וואס איז דא וואס איז אין די אין אונזער זוהר איז געדרוקט צוזאמען, ס'איז דא היינט געדרוקט אביסל עקסטער מען קען זעהן די המשך, ס'איז אביסל גרינגער צו זעהן וואס גייט פאר, אבער מען קען עס אויך זעהן אין די נארמאלע זוהר, ס'איז געדרוקט אין צוויי עמודים אויפן בלאט. ס'דא נאך א חלק אזויווי נאך א פירוש, נאך די זוהר איז א פירוש לתורה עיקר זוהר, נאך א פירוש אזוי ווי נאך א פשט נאך א מהלך וואס הייסט סתרי תורה, ס'זעהט אויס אז די חלק איז סתרי תורה, ס'דא זוהר ס'דא א מדרש על התורה על דרך סתרי תורה, און אין זוהר אליין ס'איז דא סתרי תורה ממש, כ'מיין אז דעי איז עטליסט איין וועג פון עס אנקוקן, דארף מדייק זיין צו ס'איז ריכטיג. צוויי כ'וועל זאגן צוויי נקודות צוויי וועגן פון עס אנקוקן, לאו דווקא אויב ס'איז נישט ריכטיג וועט מען חוקר זיין אביסל בעסער ס'וועט שטימען אויף וואס סתרי תורה איז, מכל מקום די הבחנה איז אמת, צו ס'איז פונקט דא אדער פונקט דארט איז נישט אזוי משנה. און די הבחנה איז. און מ'זעט אין די זוהר אסאך מאל די הבחנה ס'דא איז א זאך וואס הייסט דרשת הפסוקים, דרשת הפסוקים דאס איז אן עבודה, דאס איז נישט נאר, נישט נאר א אינטעלעקטואלע זאך, אונז לערנען פרשת השבוע יעדע וואך, דארף מען דאס וויסן, און למשל איך האב געוואלט אמת ממשיך זיין פארשידענע חלקים אין די זוהר אויף תשרי וואס אונז האבן נישט משלים געווען, כ'וואלט עס געוואלט משלים זיין, אבער ס'איז נישט, מ'קען עס נישט אינגאנצן טון, איך וועל פראבלי אויך דא טון לפי הענין וויפיל איך קען, אבער מ'קען עס נישט אינגאנצן טון פארוואס? ווייל דאס וואס אונז לערנען יעדע וואך די פרשת השבוע, דאס וואס אונז לערנען, אונז ווילן לערנען זוהר, אונז ווילן לערנען בדרך פנימי בדרך סארס, די פרשת השבוע, דאס איז נישט נאר א ענין פון תורה, עס איז נישט נאר א ענין ווייל אונז ווילן קענען כל התורה כולה, מען האט עס צעטיילט אזוי, ס'איז אזא דף היומי, בסדר. ס'איז אויך א ענין פון חיים, אין אנדערע ווערטער איז אויך א ענין פון עבודה, אדער אין אנדערע ווערטער איז אויך א לעבעדיגע זאך. אזוי ווי ס'איז דא חיים אזוי ווי ס'איז דא לעבן, די לעבן פון א מענטש, האט זיך יעדן טאג זיין זיין זאך, האט זיך יעדן טאג, ער עסט היינט פרישטאג, ער טוט וויאזוי ער קען, נישט דא קיין וועג פון גייען פריער און לויפן שנעלער, מ'קען נישט מאכן פעסט פארווארד אויף לייף, מ'קען נישט מאכן ריווערס אויף לייף, און די קאנסעפט אז כ'שרייב איינעמ'ס ביאגראפיע, יא, ס'איז דא לעבן און ס'איז דא ספר תולדות אדם, יא, די גאנצע ספר בראשית איז דאך דא קעפלעך תולדות אדם, תולדות תרח, תולדות נח, תולדות אברהם, יצחק און אזוי ווייטער. די ספר התולדות פון א מענטש, דאס הייסט די לייף סטארי, די לייף, די סוגיא פון א מענטש'ס לעבן, דאס קען מען לערנען אזוי מ'זאגט אין א ליניער וועג, אין א ליניער וועג אין די סענס, כ'קען שרייבן א ביאגראפיע אויף א מענטש, נאר דורכגיין, ווען ער איז געווען צען האט ער געטון אזוי, ווען ער איז געווען עלף האט ער געטון אזוי, ווען ער איז געווען פֿערצן האט ער געטון אזוי, ווען ער איז געווען צוויי און צוואַנציק האט ער געטון אזוי, און ער האט געלערנט דא און ער איז געגאנגען דארט, און אזוי ווי יעדער איינער ווייסט ס'דא א טעמפלעט פון די ספרי ספרי צדיקים, במעלליו יתנכר נער, און הגיע לפרק האיש מקדש, און. מלחמתה של תורה און אזוי ווייטער. דאס איז אלץ ווען ס'איז א לימוד. ווען איך לערן איינע תולדותיהם של צדיקים מעשיהם הטובים איז טאקע שוין געווארן א לימוד, דעמאלטס קען מען עס לערנען, מ'קען עס מע, מ'קען מאכן פעסט פארווארד אז איך בין א, מ'האט מיר געדינגען צו שרייבן א ספר אויף איינעם, איך מוז נישט שרייבן על הסדר, איך מוז נישט שרייבן די בצעירותו פאר בזקנותו, איך קען שרייבן וועלכע סדר איך וויל, לפי א סוגיא, איך קען עס אפילו מחלק זיין, ס'דא אמאל מ'שרייבט א ספר אויף א מענטש, ס'גייט נישט דווקא אויף דעם כראנאלאגישע סדר פון. סדר הזמנים, אמאל שרייבט מען באשרייבט מען א מעשה, מען שרייבט אביסל, צו מען גייט אהער מען גייט צוריק, די תורה איז דאך אזוי אין מוקדם ומאוחר בתורה, וואס אין מוקדם ומאוחר בתורה, ווייל די תורה איז נישט אלעמאל, חלקים יא, ס'דא מיט דעם א מחלוקת, רמב"ן און אבן עזרא, ווי שטארק גייט די כלל, אבער על כל פנים, עס איז לאו דווקא, מען דארף נישט אמאל מ'באשרייבט איינער האט עוסק געווען זיין גאנצע לעבן אין דריי ענינים, איך וויל שרייבן יעדע ענין עקסטער, יא, דאס איז א וועג, ס'איז א טאפיקעל ביאגראפי אנשטאטס פון א קראנאלאדזשיקעל און אפילו ווען ס'איז יא קראנאלאגיש איז עס נישט יעדן טאג, מ'זאגט נישט היינט אינדערפרי איז ער געגאנגען, כמעט ס'דא אזעלכע ביאגראפיס און ס'איז נישט זייער בארינג צו ליינען, מ'דארף מאכן א מעשה מיט א המשך. דאס איז ווען מ'לערנט, דאס איז ווען ס'איז א אינטעלעקטואלע זאך, אבער אנדערע ווערטער ווען דער מענטש איז שוין טויט אדער ווען איינער באשרייבט פון אינדרויסן מבחוץ א ריפלעקשאן אויף יענעמ'ס לעבן קען ער אזוי שרייבן, ווען א מענטש לעבט דער וואס שרייבט זיין אייגענע ביאגראפיע זה ספר תולדות אדם, א איד לעבט מיט זיין לעבן שרייבט ער דאך זיין ספר התולדות, דאס וואס א מענטש טוט אויב הלוואי זאל זיין ראוי אז ס'זאל זיין ס'זאל זיין ווי מ'זאגט ס'שוד בי וואט טו רייט אבאוט זאל זיין ס'זאל זיין וואס צו שרייבן פון אונזער לעבן, אבער צו ס'איז יא דא צו ס'איז נישט דא דאס איז וואס אונז טוען, אונז שרייבן מ'טוט, ער לעבט זיין ביאגראפיע, ער לעבט, א מענטש לעבט זיין לעבן. אין דעם קען מען נישט גיין צוריק וועגס, מען קען נישט זאגן יעצט טו איך אין די סוגיא, נו אז וויל איך לאמיר דורך גיין די סוגיא נאכדעם און צוריק גיין, למשל א יעדער מענטש, יעדער, נישט דוקא, ס'דא מענטשן, א גרויסער מענטש האט אפשר צוואנציג לעוועלס פון סוגיות, אבער יעדער מענטש, איך האב מיינע חברים וואס מיט זיי טו איך וואס איך טו מיט זיי, איך האב מיין לימוד וואס איך לערן, איך לערן א ספר, איך לערן, פרוביר צו פארשטיין זאכן. כ'האב א משפחה, איך דארף באדן די קינדער, איך דארף געבן צו עסן פאר די קינדער, איך דארף נעמען קעיר פון זיי, דאס זענען דריי לעוועלס פון זאכן, ס'איז ווי מ'זאגט שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד, פרעגט די גמרא ווי ווייסטו ער קען דען וויסן ווי אסאך ער'ט לעבן, זאגט מען ניין ליומי, ס'מיינט א יעדן טאג זאלסטו לערנען אביסל, אדער יעדע וואך זאלסטו לערנען אביסל, תלוי אין די מפרשים פונקטליך ווי ס'שטעלט זיך אויס, אבער די אזוי איז אין גאנץ לעבן, איך וואלט עס אנגעקוקט ווען ווען ס'וואלט געווען א טאפיקל לעבן ווען מ'וואלט געקענט לערנען די לעבן אזוי ווי מ'וויל לערנען אזוי ווי די רמב"ם וואלט געשריבן ווען די רמב"ם וואלט געשריבן א מענטש'נס לעבן ווען מ'לערנט דרך הרמב"ם ווייל די רמב"ם גייט אלעמאל די לאגישע זייט וואלט געווען אזוי די ערשטע צען יאר און עוסק זיין אין האבן קינדער און מאכן פרנסה און מאכן זיכער די ווייב איז העפי און די קינדער זענען העפי און זיי האבן פעמפערס און עסן און שלאפן און באדן און אזוי ווייטער נעקסטע צען יאר מיר לערנען חומש שפעטער נאך צען יאר מיר לערנען גמרא שפעטער מיר לערנען קבלה שפעטער מיר עוסק זיין אין דביקות ס'איז דאך די סדר המדריגות און ס'איז דאך אמת די מ'קען נישט פאר מ'האט קינדער וואס זענען געבאדן איז מען דאך נישט קיין מענטש נישט קיין אדם השלם קען מען דאך נישט לערנען גארנישט און פאר מ'לערנט פשוטו של מקרא קען מען דאך נישט לערנען סודות של מקרא און פאר מ' האט נישט אביסל סאושעל סטענדינג קען מען דאך נישט עוסק זיין אין טיפערע זאכן דאס איז דאך די סדר, די מציאות אבער פון א מענטש איז וועט לעבן איז נישט אזוי, מציאות איז דאס איז ליומי יעדן טאג דארף ער כסדר און אפילו אינמיטן ס'נישט אפילו גייט נישט אפילו פון די פרי ביז ביינאכט אפילו נישט די אפילו נישט נישט אפילו זענען אפילו נישט אין ישיבה וואס מען קען אזוי גוט כ'בין געווען אין ישיבה קטנה מ'קען מסדר זיין פון עלף פופצן ביז זאגט די ישיבה האט דאך א סדר פון עלעווען פיפטין ביז טוועלוו א'קלאק גייט זיין שיעור א', פון צוועלף אזייגער ביז דעמאלטס לאנטש, דאס איז א מענטש ווערט אביסל אויפגעוואקסן ס'איז שווער אפשר איז דא מענטשן וואס זענען מצליח על כל פנים לאמיתו של דבר עס גייט זיך נישט אזוי. איז וואס געשעהט? וואס איז די סיבה? ווייל דאס איז די לעבן. לעבן דארף, פאדערט יעדן טאג ס'זאל גיין בית הכסא, יעדן טאג דארף מען מאכן א שאוער, יעדן טאג דארף מען נעמען קעיר פון די קינדער, יעדן טאג דארף מען מאכן פרנסה, יעדן טאג דארף מען שמועסן מיט חברים אביסל, יעדן טאג דארף מען, כ'ווייס נישט, זיך עוסק זיין אין שטותים אביסל, כ'זאל נישט ווערן משוגע, אביסל מיעוט שיחה, יעדן טאג דארף מען לערנען אביסל, יעדן טאג דארף מען לערנען אביסל נסתר, יעדן טאג דארף מען עוסק זיין אביסל תפילה. דאס איז וואס ס'איז דא. מען קען נישט מאכן פעסט פארווארד ריוויינד, מען קען נישט זאגן יעצט וויל איך נאר עוסק זיין אין דעם. אמאל מאכט זיך א מענטש קען זיך מתבודד זיין, ער זאגט יעצט גיי איך נאר עוסק זיין אין דעם, דאס אשרי חלקו, אבער נארמאל, און אפילו יענער מענטש, שווער אזוי צו טון. אפילו יענער מענטש וועט דארפן אויפשטיין אינדערפרי און זאגן מודה אני, ס'דאך נישט קיין וועג ארויס, דארפן שלאפן עטליעסט איינמאל א טאג בערך. יעצט וויבאלד די תורה איז באמת אזוי, לפחות די תורה וואס האלט אונז, אפשר איז דא גרעסערע מדריגות, הלוואי. אבער ווי אונז זענען, די תורה וואס האלט אונז איז די תורה וואס איז תורת חיים, ס'איז נישט די תורה וואס מ'לערנט, וואס איז אויך, וואס אונז לערנען כאילו עם אנדערש איז ביאגראפיע. מ'זעט דאס בחוש, די אין א געוויסע זין, כ'וויל נישט, זאגן אסאך מאל די אנדערע זייט פון דעם, מ'זעט עס בחוש אסאך מאל, די מענטש וואס לעבן, ס'דא א מענטש ער לעבט מיט די פרשה, ער לעבט מיט די, אפילו עס איז נישט די פרשה, די סדר הלימוד, און ער האט א חיות פון דעם, ער קען נישט גיין צוריק, ער קען נישט זאגן, כ'האב דאך נישט גענדיגט פארשטיין די סוגיא פון פרשת בראשית, וויאזוי לערנט מען יעצט פרשת לך לך?

ס'איז היינט פרשת לך לך איז פרשת לך לך, איי מ'האט דאך נישט פארשטאנען, אזוי ווי אזוי ווי די גמרא זאגט ליומי, נעקסטע יאר וועט מען פארשטיין פרשת בראשית אביסל בעסער, מען האפט, צוביסלעך פארשטייט מען יא בעסער, מ'טרעפט צייט צוזאם צו נעמען הבנות, מער לענגערע הבנות. אביסל אביסל מאריך געווען, צופארן אביסל, לאמיר צוריק גיין צו אונז האלטן. איז דאס איז איין וועג, דאס איך יעצט אלס יעצט מתאר געווען תורה וואס מען לערנט מצד וואס ס'איז, איך האב היינט אויפגעשטאנען און עס איז פרשת לך לך און עס שיינט פרשת לך לך. דאס איז איין וועג פון לערנען תורה, כ'קען דאס רופן אונגעפער דער זוהר גייט על פי רוב מיט דעם, כ'ווייס נישט אויב מ'האט עס געשריבן אלע אויף יעדע פרשה דווקא אבער על כל פנים ס'איז גייט מיט אזא וועג. וואס דארף איך טון? אוודאי וואס איך דארף טון איז נישט בלייבן סטאק אין די קליינע פרשה פון היינט, איך דארף נוצן די פרשה אריינצוגיין צו פותח זיין שערים, פתח ר' שמעון, פתח ר' חזקיה, אריינצוגיין מיט דעם, על ידי דרשה, דרשה איז לשון דרישה, לדרוש, תלך לדרוש את השם, דורך דעם וואס איך בין דורש אין די תורה, מ'איז דורש יעדע וואך אין די פרשת השבוע, מ'איז דורש בעניני של יום, מאכט מען, בויט מען פון די. תורת היום פון די תורת חיים פון היינט בויט מען נצחיות'דיגע זאכן, בויט מען מושגים וואס זענען למעלה פון דעם, דאס איז וואס דער זוהר טוט באופן כללי ער נעמט א פסוק און ער דרייט, ער איז מסלסל אזוי נוצט א מאל די לשון מסלסל, ער דרייט אין די פסוק און מאכט אזוי און אזוי און ער דרייט און ער מאכט ער זוכט פון דער נייס א וועג אפשר קען מען עס ליינען צוריק צוועגס און בעקווארדס און פארווארדס און ארויף און אראפ, ביז מיט די פסוק קומט ער אן צו פארשטיין אן ענין. רוחני, אן ענין אלוקי. און על דרך אגב פארשטייט ער שוין די פסוק אויכעט. דאס איז איין איין וועג פון פון לערנען תורה. די וועג פון עיקר ספר הזוהר לכאורה און מדרשים גייען אסאך מיט די וועג. אבער דא נאך צוויי וועגן וואס מ'קען מחלק זיין, מ'קען זען די זוהר אליינס בפרט, דאס רופט די זוהר דרשות על פסוקים, און אזוי ווי ס'דא דרשות על פסוקים איז דא דרשות על פסוקים על פי הפשט, איינער לערנט יעדע וואך די סדרה מיט רש י מיט אבן עזרא מיט רשב ם תרגום, וויל פארשטיין עברי טייטש, איינער לערנט מיט חסידישע ספרים, איינער לערנט מיט מדרש, איינער לערנט מיט זוהר, יעדע איינער נעמט ארויס פון דעם, איז דורש מתוך הפרשה של יום וואס ער דארף האבן לצורך נפשו לצורך נשמתו לצורך ידיעתו.

ס'הייסט ווער ס'לערנט כתבי אריזל למשל וועט זען גרינגער וואס איך מיין. ס'דא אמאל און אזוי קען מען עס אויכעט זען זייער קלאר אין די חלק וואס הייסט סתרי תורה אמאל אין חלקים פון די אידרות אין חלקים וואס הייסן מתניתין ס'דא אזעלכע שטיקלעך וואס מ'קען זען פאדערט זיך פאר דעם א געוויסע השראה פאדערט זיך פאר דעם א געוויסע ישוב הדעת. ס'הייבט נישט אן מיט א פסוק ס'קען זיין מיט ניצן א פסוק ס'קען זיין דורך דעם מסביר זיין א פסוק אבער דא וואס מ'טוט איז מ'איז מוסר מ'מאכט קלאר מ'שטעלט אוועק יסודות, מושגים פון חכמה, מושגים פון חכמת האמת וואס די זוהר איז עוסק, חכמת הספירות, אבער נישט נאר חכמת הספירות, אנדערע חכמות, אלע חכמות וואס זענען דא אין די וועלט, מ'איז עוסק אין קלאר מאכן, אוועק שטעלן, אראפ ברענגען אויף די וועלט סודות החכמה, דאס איז נאך א וועג, און אוודאי פון דעם קומט ארויס פרישה, פון דעם קומט ארויס עבודה, פון דעם קומט ארויס אלעס, אבער מ'קען זעהן, ס'איז דא אמאל שטיקלעך, די שטיקלעך זענען דאך זייער שווער צו פארשטיין, קוים וואס מענטשן פארשטייען די מדרש פון די זוהר, פאר דעם דארף מען אויך דארף דאך קענען די מדרש, דארף דאך קענען די פסוק גוט, מען דארף אריין לייגן אין קאפ די גאנצע קאנטעקסט פון וואס גייט דא פאר, אבער די חלקים זענען אסאך שווערער צו פארשטיין די זוהר, בפרט ווייל די זוהר איז דאך נאמן רוח מכסה דבר, ער זאגט זאכן אין אומקלארע לשונות, ער חזר'ט זיך איבער מיט מליצות, מען דארף פארשטיין פון וואס ער רעדט פונקטליך, אבער די מקובלים די וואס ווייסן ווייסן פון וואס מען רעדט, מען קען זען למשל אין כתבי אריזל איז דא א גוטע דוגמא פאר די וועג פון טון זאכן, פאר די וועג פון לערנען, איז שער ההקדמות, אדער ווער עס לערנט אוצרות חיים, אדער עץ חיים באופן כללי, דאס זענען ספרים פון הקדמות, דער אריזל רופט עס הקדמות אסאך מאל. וואס הייסט הקדמות? הקדמות מיינט נישט א הקדמה צו עפעס, ער מיינט צו זאגן יסודות, וואס אונז וואלטן גערופן, הנחות, יא, בעיסיק יסודות וויאזוי וויאזוי די וועלט ארבעט, וויאזוי די סדר השתלשלות ארבעט, וויאזוי די אצילות ארבעט, וויאזוי די נפש ארבעט, הקדמות, מציאות. און דאס איז ווי כ'זאג אין א געוויסע זין איז עס א העכערע וועג, ס'הייסט אין א געוויסע זין איז דאס אפשר די עיקר, איך ווען איך לערן טו איך זייער אסאך וואס איך רוף הקדמות, און אסאך פון דעם איז דאס, ס'הייסט חוץ פון דעם וואס מען די פרטים וואס מען איז דורש אז מען לעבט מען דערלעבט זיך אין די פרשת השבוע מען דערלעבט די פרשת השבוע מיט אונז, מען לעבט די אונז אין די פרשת השבוע דארף מען דאך וויסן די פשוטע יסודות און זייער אסאך פון אונז פעלט זייער אסאך פון דעם מען דארף רעדן פון דעם מען דארף דאס טון אסאך מער, זייער אסאך פון אין די ספרים וואס אונז לערנען טאקע פאר די סיבה די חסידישע ספרים און בפרט ספרי אחרונים זענען רוב פון זיי זענען דרוש רוב פון זיי זענען תורת חיים, דרוש איז תורת חיים, ס'הייסט יעדע וואך נעמט ער די סדרה נאכאמאל, אבער וועגן לכבוד דעם פעלט, וויבאלד מ'איז נישט מדגיש די הקדמות, מ'איז נישט מדגיש די רזין דחכמתא, ס'פעלט פאר א מענטש קען לערנען א גאנצע חסידיש ספר, וואס די ספר זאגט טויזנט מאל די יסודות, אבער וויבאלד ער האט קיינמאל נישט געלערנט די יסודות און זיך נישט קובע געווען א זמן זיך מקדיש צו זיין, מעיין זיין אין די יסודות, ווייסט ער עס נישט. און דאס פעלט אסאך, און דאס דארף מען טון. און דאס איז איין, נאך איין זאך וואס די סתרי תורה טוט, און אוודאי אזוי ווי איך זאג, אין יסודות קומט ארויס צו פארשטיין פסוקים, עס קומט ארויס צו פארשטיין אלעס, אבער עס, מען קען עס אנרופן פשוט א אנדערע, מען הייבט אן פון ערגעץ אנדערש, ס'איז דא זיך קובע זיין, מען זעצט זיך אוועק צו דורש זיין א פסוק, וואס דאס איז איין עבודה נפלאה, איז דא א צווייטע עבודה, מען זעצט זיך אוועק צו פארשטיין א ענין. און ס'איז אביסל שווערער ווייל ארויסצוברענגען א יסוד און בפרט אין ווער ס'ליינט זוהר די וועג וואס דער זוהר טוט עס טון איז נישט אין דרך שקלא וטריא אסאך מאל זוכט דאס נישט ס'איז איין זאך וואס מ'קען טון ווען ווער ס'לערנט זיך דאס צו טון איז איין גוטע זאך אבער די זוהר וויל דיך קלאר מאכן די פשוט'ע זאכן פארדעם ווען א מענטש פרובירט דאס צו טון און כ'קען אידן וואס לעבן אין אזא סארט עבודה, סאך מאל די וואס איז האלט נישט קאפ, די וואס איז נישט עומד על עומדים על סודך, די וואס איז נישט עומד אויף וואס ער טוט, זאגט, ער זאגט יעדע וואך די זעלבע זאך, אמאל זאגט ער יא א טייטש אין א פסוק, אבער וואס ער פרובירט צו טון איז מלטש צו זיין, קלארער צו מאכן, עס דארף זיין דברי תורה ברורים כאחותך, אמור לחכמה אחותי את, אם הדבר ברור לך כאחותך תאמרהו, ואם אינו ברור לך אל תאמרהו,

געטוישט איין סיליבעל, געטוישט איין אות, געטוישט איין נוסח, וואס עס מאכט עס קלארער, און אוודאי קלארער מאכן קען האט אין זיך קלארער מאכן פאר זיך, און ס'האט קלארער מאכן קאמיוניקעיטן פאר אנדערע, דאס איז שוין נאך א גאנצע עבודה, וויאזוי געבט מען עס ארויס אין א קלארע אופן אז אנדערע זאלן עס קענען דערהערן פון די שפראך ריכטיג, עס איז א חלק פון דעם, א חלק פון אמור לחכמה אחותי, דו דארפסט קענען ארויס מפרסם זיין אזוי ווי דיין שוועסטער, אזוי ווי די גמרא זאגט, אויב ס'איז נישט קלאר כאחותך איז עס גוט פאר זיך, אז איינער איז מגמגם, די גמרא רופט עס מגמגם, אל תגמגם, יא, מגמגם הייסט, קעקעצט, אפשר אזוי, אזא בחינה, ודוק, אויב מ'דארף זאגן א ודוק, דאס איז נישט כאחותך. דארף זייער אסאך האפן, זייער אסאך בעטן אויף דעם, אסאך וואס אונז זאגט והאר עינינו בתורתך, וואס איז די לשון והאר עינינו בתורתך? מאכן אונז לעכטיג די אויגן.

איז דאס די צווייטע זאך, צווייטע זאך וואס דער זוהר טוט באופן כללי, די צווייטע זאך וואס אונז דארפן טון אין אונזער לימוד, און אפשר עס מדגיש זיין מער, איך פרוביר אמאל עס מדגיש צו זיין מער, אראפצולייגן די יסודות פשוטים, די יסודות פשוטים אזוי ווי איך זאג קען זיין יסודות די זוהר בעיקר, די עמוקסטיגע יסודות זענען אזוי ווי איך זאג די פיזישע יסודות פון די מציאות ווי אזוי ארבעט די וועלט, און וויסן ווי אזוי ארבעט די וועלט, ממילא וויסן וואס איז אברהם אבינו, ממילא וויסן וואס איז יצחק אבינו, ממילא וויסן וואס איז יעקב אבינו, מילא וויסן וואס איז משה רבינו, מילא וויסן וואס איז תורה, מילא וויסן וואס איז סוכה, מילא וויסן וואס איז תפילין, מילא וויסן וואס איז ציצית, איז דאך אלץ חלקים פון די וועלט, איך שלעפ יעצט צו פון די וועלט צו פון א העכערע וועלט צו פון א טיפערע וועלט, נישטא נישט דא איין וועלט, נאר דא איין איין מציאות, מציאות הכי כללי באופן הכי כללי, אבער אפילו צו זאגן פארשטיין די יסוד וואס איז א תפילין וואס איז א ציצית דאס איז דאך אויך א חלק פון די קלארקייט, עס איז נישט נאר צו זאגן א דרוש, נישט נאר צו קענען זאגן נאך א תורה. און עד כאן די צווייטע זאך וואס מען טוט וואס מען דארף קענען טון און זייער וויכטיג צו וויסן וואס מען טוט און ווען מען טוט וואס, אמאל לערנט איינער א ספר און ער מיינט ער טוט דאס אבער דערווייל טוט ער נאר דרוש, און ווען מען איז עוסק בדרוש איז מען נישט מדייק זיין קלאר מאכן די מושג, מען איז בעיקר עוסק צו מקשר זיין די מושג מיט די פסוק, צו אריינברענגען א רוח התעוררות, מען דארף וויסן ווען איינער זאגט א ווארט אפילו אין די זוהר אליין, דארף מען דאך וויסן אמאל איז ער מאריך מליצות ווייל ער וויל אריין ברענגן די רוח אז קורא סתם אזא זאך בחינה דארף אמאל דארף מען זאגן אסאך ווערטער דארף מען אסאך מסלסל זיין ווי מען זאגט אסאך דרייען ביז ס'דרייט זיך עפעס אן ביז ס'הייבט זיך עפעס אן ס'איז אזעלכע תפילות מען זאגט אסאך תפילות ביז ס'צינדט זיך עפעס אן זעט אפילו א בעל דרשן אמאל א א רבי אז ער זאגט א שיעור ער זאגט אסאך ווערטער נישט ווייל די ווערטער זענען די די שפיץ זאך ווייל מען דרייט זיך ארום די מושג מען דרייט זיך ארום אמאל קעקעצט ער אפילו און מ'דארף פארשטיין די קעקעצן. קעקעצן, די גמגום מיינט אז מגמגם געווען, ער דרייט זיך ארום די זאך, ער האט נאך נישט די זאך ארויס אבער ער דרייט זיך ארום און ער וויל זיך מעורר זיין ער צינדט זיך אן, וואס איז מתבונן אמאל וויאזוי סדר עליית התורה און אסאך מענטשן קען דאס זען אפילו אין ספרים קען מען עס זען אמאל, ווענדט זיך וויאזוי מען האט עס געשריבן, און דעמאלטס קען מען נישט מדייק זיין יעדע ווארט, אויב מען זעט אז דא איז א פלאץ וואס ער זאגט דאס איז די סוד דאס איז. נישט אלעמאל דא א סיין וואס איז מכריז אויף דעם אזוי ווי איך זאג, דעמאלט דאס איז די קלארקייט. יעצט איז דא א דריטע זאך, די דריטע זאך, נאר ווער עס לערנט כתבי האריז"ל ווייטער איז דא שער הפסוקים, איז דא אסאך דרושים אויף פסוקים און אזוי ווייטער, איז דא די הקדמות וואס דאס איז די צווייטע זאך וואס אונז זאגן. די דריטע זאך, אין די אריז"ל איז עס געפינט זיך עס בעיקר אין צוויי פלעצער, קען זיין, קען זאגן בעיקר, אין שער רוח הקודש, אביסל אויכעט אין שער הכוונות, און ווער ס'פארשטייט שער הכוונות ריכטיג איז שטייט אפשר אינגאנצן נאר דארט, אין אנדערע ווערטער אז שער הכוונות איז עוסק נאר אין דעם, אבער דאס איז א דריטע זאך, אבער שער רוח הקודש איז בעסער צו רעדן, מ'קען עס זען אין די זוהר אויכעט, מ'קען עס רופן סודות הנשמה, וואס מיין איך סודות הנשמה? אבער די סודות הנשמה אליינס קען מען דרש'נען, מ'קען רעדן אסאך וועגן די נשמה, מ'קען זאגן הערות וועגן די נשמה, מ'קען מגדיר זיין וואס איז דאס א נשמה, וויפיל חלקים איז דא, נפש, רוח, נשמה, וואס מיינט יעדע חלק, ווי גייט עס, ווי קומט עס, דאס וועט אלץ זיין די ערשטע צוויי זאכן וואס אונז רעדן דא. אבער נאכדעם איז דא א דריטע זאך, און מ'קען דערקענען ווען מ'רעדט פון דעם און ווען מ'רעדט פון דעם, מ'דארף זיך לערנען די סימנים דערפאר אויב מ'קען עס זען. און די דריטע זאך איז. מ'קען דאס רופן די ברכה פון פריה ורביה. אזוי ווי אונז לערנען עס דא והיה ברכה. ס'דא פארשידענע סארט ברכות. ס'דא א ברכה פון שיתברך התורה וואס איז אסאך ריבוי דרושים, ס'דא א ברכה פון קלארקייט, ס'דא א ברכה וואס דאס איז די עיקר ברכה פון אדם הראשון, פון נח, פון אברהם אבינו אויכעט, והיה ברכה. כאן אתה זוכה לבנים. און וואס מיינט בנים? בנים מיינט כפשוטו. און בנים מיינט אויך אזוי ווי מ'זאגט בניך הם התלמידים. שארפער פון דעם שטייט וכל בניך למודי ה', דיינע קינדער דארפן זיין תלמידים פון וועמען? פון גאט, און וואס מיינט דאס? לערנען אונז דאך בסתרי סתרים, לערנען אונז דאך אז די נשמה, נשמה פון א איד, נשמה פון א מענטש, נשמה פון ווער ס'איז זוכה צו צו מוליד זיין אזא נשמה, דאס איז נישט קיין זאך וואס געשעט פון זיך אליינס, נשמה ווערט געבוירן פון ערגעץ, און ס'ווערט געבוירן פון, פון גאט. און ס'גייט אראפ, ס'גייט אדורך די גאנצע סדר השתלשלות, און ס'קומט אריין אין די מענטש. און צו האבן א נשמה, דאס מיינט צו האבן השגה. דאס מיינט צו האבן א נבואה. צו האבן רוח הקודש, שער רוח הקודש. ס'איז דא אזא סוד וואס מ'דארף פארשטיין און מ'דארף טון, ללמוד על מנת לעשות, דאס הייסט דאך ס'איז דא ללמוד על מנת ללמד, ללמוד על מנת לעשות מיינט אליבא דאמת צו מאכן די לימוד. מענטש קען לערנען כדי צו וויסן לתקן מדות, אבער מענטש קען לערנען כדי אנקומען צו קלארקייט און פארשטיין וויאזוי די וועלט ארבעט, און ער קען לערנען, ס'איז אפשר נישט ריכטיג עס צו זאגן לערנען, מען קען לערנען וועגן דעם, און מען קען לערנען באופן וואס ס'דערקענט זיך אז די לערנען איז פרובירט דאס צו טון, כדי להמשיך לו נשמה חדשה. ווער ס'לערנט כתבי האריזל אליבא דעומק ווייסט אז די מטרה פון כתבי האריזל וואס איז די מעשה וואס קומט ארויס פון דעם אסאך מאל גייט מען נאכדעם זאגן הלכה למעשה מיינט מען זאל מכוון זיין כוונות התפילה און ס'איז אמת אבער וואס זענען וואס איז די פועל יוצא פון די כוונות התפילה יעדע זאך האט דאך א פרי יעדע זאך האט דאך א תולדה וואס ווערט געבוירן פון דעם אלה תולדות נח אלה תולדות תרח אלה תולדות אברהם וואס זענען די תולדות וואס קו- ווערט ארויס געבוירן פון דעם. די תולדה פון סודות התורה איז נשמות. נשמות מיינט כפשוטו א נייע נשמה, אזוי ווי אונז לערנען. ס'דא בחינת גלגול, בחינת עיבור, פארשידענע בחינות, די וועג וויאזוי. שטייט אין זוהר הקדוש און די אריזל פארשטיין עס, ווען א מענטש קריגט א נייע א נייע דעת א נייע השגה, ס'איז אז ער איז געווארן א נייער מענטש, אזוי ווי ס'שטייט ביי שאול המלך ונהפכת לאיש אחר, והתנבית עמם וועסט ונהפכת לאיש אחר, ווען ווען א מענטש ווערט א נביא, ווען א מענטש קריגט השגת אלוקית, ווערט ער א אנדערע מענטש, אין אנדערע ווערטער ער באקומט א אנדערע נשמה. יעצט דארף מען לערנען ווי אזוי טרעפט מען אזא נשמה. קען טראכטן פון עליית נשמה, מענטשן קענען די לענגוויטש, ווי אזוי ברענגט מען ארויף זיין נשמה, נאך א וועג, מיינט נאר צו זאגן באקומען א נייע נשמה, קענסט רעדן אין שפראך פון מלמעלה למטה, ווי אזוי ברענגט מען אראפ א נייע נשמה אויף די וועלט, ווי אזוי גייט מען ארויף צו טרעפן א העכערע נשמה, ס'איז אלץ די זעלבע זאך, אנדערע תכסיסים, אנדערע דרכים פון מתאר זיין די זעלבע זאך. אבער דאס איז די מטרה הלכה למעשה פון פון די גאנצע לימוד, די מטרה פון אלעס וואס אונז זעהן און זאגן, צו מוליד זיין א נשמה. און אוודאי ווי שטייט עס בפירוש אין די פרשה את הנפש אשר עשו בחרון, זאגט רשי זיי האבן געבראכט געמאכט נשמות, געמאכט מענטשן, ס'איז אברהם אבינו האט געוואוסט די חכמה פון נישט נאר אויסצולערנען מענטשן, נישט נאר זיי מעורר צו זיין, נישט נאר זיי מדריך זיין, נאר זיי מאכן. כביכול, און ס'איז דא כוונות אויף דעם, ס'איז דא סודות אויף דעם, ס'איז דא וועגן וויאזוי עס צו טון, אוודאי נישט גענוג מכוון צו זיין די כוונות, מען דארף זען צו די כוונה ארבעט, מען דארף טשעקן די פירות צו ס'וואקסט, אז ס'וואקסט נישט, אז די מענטש איז מכוון די גאנצע טאג, כ'ווייס דא. די כוונה וואס זאגסטו כוונה עס שטייט אין די כוונה ווער עס מכוון א כוונה אין אריזל אויפן פסוק ירא את ה' בני ומלך די אריזל זאגט דאס איז א כוונה ליראת הרוממות ווער עס וועט מכוון זיין די כוונה זאגט ער נו פראביר עס אויס דארף דאך זעהן צו עס ארבעט מ'זאגט אז די כוונה איז דאס איז די כוונה פון לולב אקעי לולב האט אויך א משמעות עס האט אויך א זאך וואס מ'קען זעהן בפועל ממש און אוודאי איך גלייב אז די כוונה פון יראת הרוממות ארבעט כ'גיי נישט אריין אין דעם יעצט אבער מ'דארף עס טוהן. און מען דארף עטליעסט וויסן אז די כוונה פון די אלע זאכן, און דאס איז די כוונה, מען קען עס רופן דאס איז די דרך הכוונה אדער דרך הרוח הקודש, דרך הולדת הנשמות. און ממילא דארף מען וויסן אז די סוף, ס'איז אזוי ווי מען קען זאגן מען בויט א מאשין יא, מען קען לערנען וויאזוי צו מאכן א מאשין, מען קען טון דרוש, דרוש איז אזוי ווי, אז דו טרעפסט דיך אין אזא מצב וועסטו טרעפן ווי אזוי דיך ארויסדרייען, וועסטו פיקסן די מאשין, יא, אין אנדערע ווערטער, גייט פארקערט די סדר וואס איך זאג, פריער, ס'דא די דרך החכמה, וואס לערנען די סדר, ווי אזוי ווי אזוי בויט מען א מאשין, ווי אזוי ארבעט עס, וויפיל חלקים דארף עס האבן, באופן מופשט, נאכדעם איז דא למעשה, די למעשה'דיגע וועלט איז א מעשי וועלט, יא, וואס טוסטו ווען ס'פעלט דיך די פייפ, וואס, צו מען קען נעמען א צווייטע פייפ, דאס איז דרוש, דרוש איז אזוי ווי, אמאל האב איך נישט קיין פסוק דא, דארף איך נעמען פון דארט, דארף איך בארגן א פייפ, דארף איך אריין קוועטשען פון די צווייטע זייט, דאס איז דאס איז עולם הדרש, דאס איז. לדרש את השם, על ידי התורה. אבער נאכדעם איז דא, און דאס איז די עיקר, די עיקר זאך איז צו טון די אלע זאכן, צו וויסן די אלע זאכן, און צו מאכן די מאשין. עס צו מאכן יש מאין, עס צו מאכן יש מיש, צו מאכן וויאזוי מען קען מאכן א מאשין, נעמען די אלע ידיעות, נעמען די סיי די ידיעות פון לכתחילה, סיי די ידיעות פון די בדיעבד, און מאכן די מאשין. און די תורה, תורת הסוד, האט א מאש, מאכט א מאשין, ס'מאכט א, אזוי ווי מ'זאגט, די ערשטע ספר פון תורת הסוד, הייסט ספר יצירה. און ס'איז מיוחס לאברהם אבינו טאקע, טאקע על שם די פסוק, את הנפש אשר עשו בחרן. און ווי אזוי מ'זאגט, אזוי שטייט אין אסאך קדמונים, אז די מטרה, די פרי פון ספר יצירה איז מ'קען מאכן א גולם, מ'קען מאכן א מענטש, אזוי שטייט אין די גמרא, רבא ברא גברא, רבא האט באשאפן א מענטש, זאגט רשי מיט ספר יצירה. אין אנדערע ווערטער, קבלה איז געקומען צו מאכן א מענטש, א גולם איז א האלבע מענטש, און עס איז דא טיפערע קבלה פון ספר יצירה וואס מאכט נישט נאר א גולם, עס מאכט א מענטש, עס מאכט א נשמה, אדער דער גולם איז א, קענסט עס אדמת'ן, אזוי איז מען עס מפרש יעצט אביסל דרך, דרך משל, אבער דאס איז די אמת'דיגע כוונה פון כוונת הארי און זוהר איז צו מאכן א מענטש, צו מאכן א גולם, א גולם מיינט דאך א מענטש.

לאמיר צוריק גיין צו וואו אונז זענען. מ'קען דערקענען די חלקים פון סתרי תורה, אנדערע חלקים פון זוהר אבער די חלקים פון די פרשה זעה איך עס גאנץ קלאר אין די חלקים וואס הייסט סתרי תורה, אז זיי זענען עוסק, זיי זאגן נישט אנדערע תורות אזוי שטארק, אוודאי איז די זעלבע תורות אדער ענליכע תורות אדער אנדערע הדגשות, אבער פון די שפראך, פון די וועג וואס מ'לייגט עס אראפ קען מען זען אז דא איז מען עוסק. נישט אין ווי אזוי מ'איז מסביר אברהם און נישט אין ווי אזוי מען דרשנ'ט עס, נאר אין ווי אזוי מען מאכט נשמות. און נשמות דארף מען מאכן פון די גאנצע סדר, ס'איז דאך ספר בראשית. און סתרי תורה איז בעיקר אויף ספר בראשית, ס'איז דא אפשר איין שטיקל אויף שמות, ס'איז בעיקר אויף בראשית. ווי אזוי מאכט מען, ווי אזוי מאכט מען א נשמה, ווי אזוי מאכט מען אז די נשמה זאל נישט האבן די פראבלעמען וואס מ'זעט דאך ספר בראשית איז דאך א דרך הלימוד פון ספר בראשית. אדם הראשון, וויאזוי מאכט מען אז עס זאל נישט זיין קיין קין? יא, קען דאך אויסקומען קין, ס'קען דאך אויסקומען א דור המבול, ס'קען דאך אויסקומען א דור הפלגה, ווען מען מאכט א נשמה, דאס איז אוודאי מעיקרי הלימוד, אפשר די עיקר לימוד, אפשר די וויכטיגסטע חלק פון לימוד, אזוי ווי רבי עקיבא האט געזאגט פאר זיינע תלמידים ווען זיי גייען אין מעשה מרכבה זאל נישט מאכן קיין טעות, נישט זאגן מים מים. דארף דאך וויסן נזהר צו זיין פון אלע מיני סכנות וואס זענען דא אין דעם. ס'איז א דבר הכי עיקרי. מען ווייסט נישט דאס איז אפשר לוינט זיך נישט אנצופאנגען. לכבוד דעם דארף מען וויסן די גאנצע סדר ווי אזוי א נשמה קומט אראפ אויף די וועלט, און דאס מיינט נישט נאר ווי אזוי דו ביסט געבוירן ווי פאר דו ביסט געבוירן ווען עס איז געווען א בעיבי ווי אזוי ביסט געבוירן געווארן. וואס מען מיינט דא באמת איז ווי אזוי ברענגט מען א נשמה אראפ אויף די וועלט היינט, א נייע נשמה פאר דיך. לכבוד שבת, א נייע נשמה, למעבד נשמתין ורוחין חדתין, דאס שטייט אין די זמירות פון די אריזל, מען דארף מאכן נייע נשמות, נייע רוחות. און אזוי דרש'נט די פרשה, סתרי תורה דרש'נט די פרשה, ויאמר ה' אל אברם לך לך, דרש'נט ער אויף סדר יציאת הנשמה מעולם העליון לעולם הזה. און ער הייבט אן טאקע בדרך רזין דחכמתא, וויאזוי ס'זעהט אויס ס'איז דא א גרויסע בוים, א אילן הנשמות, און די בוים איז משפיע צו א גרויסע ים, וואס פון דארט קומען ארויס די נשמות, און די ים טיילט זיין וואסער איבעראל, און די וואסער ווען די נשמה גייט אדורך די סדר פון די בוים און די ים, ווערט ער געבענטשט מיט זיבן ברכות, וואס זענען די זיבן ברכות וואס שטייט דא אנהייב סדרה, ער זאגט, מ'קען ציילן ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה ואברכה מברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל משפחות האדמה דאס זענען זיבן ברכות, אין אנדערע ווערטער, דער אריזל איז דאס מסביר אין ספר הליקוטים דא, די נשמה כדי צו געבוירן ווערן דארף עס אדורך גיין די גאנצע סדר השתלשלות, פון כתר צו חכמה צו בינה. דאס זענען די שרשים וואס מ'האט געזאגט דאס הייסט גן און עדן, עדן הייסט חכמה גן הייסט בינה מען קומט ארויס פון גן עדן, דאס הייסט פון עדן צו גן, משם יפרד והיה לארבעה ראשים, מ'דארף אדורך גיין באקומען א ברכה פון אלע זיבן, אלע זיבן מידות פון אלע זיבן זייטן פון די זיין פון די בוים. און דאס איז דער טייטש לך לך, מארצך, ממולדתך, מבית אביך, עס איז מרמז אויף די אלע בחינות, די אלע דרכים וואס די נשמה גייט אדורך פון זיי, מען דארף לערנען יעדע איינס פון זיי, מען דארף לערנען וואסארא סארט תורה זאגט זיך, בקיצור מען דארף גיין אין הימל, וואסארא תורה זאגט זיך אין אבא, די זוהר זאגט אברהם איז אב רם, אב אב אביך איז דא הקדוש ברוך הוא, אמך הייסט די שכינה, מארצך מבית אביך, דארף קענען באקומען די אלע ברכות, און ער זאגט אין זוהר דא א שטיקל, איך ווייז דא ווייטער ווי די ברכות איז א וויכטיגע זאך, און אריזל האט א גאנצע דרוש אין שער רוח הקודש, וואס איז מסביר ווי אזוי מען מאכט די ברכות, וואס פאר א כוונות מען דארף מכוון זיין, צו מען כאפ באקומען די ברכות. אזוי זאגט ווען די נשמה גייט אראפ אויף די וועלט באשווערט אים די אייבערשטע ער זאל היטן די תורה אזוי שטייט משביעין אותו תהי צדיק משביעין אותו אזוי שטייט אין ספרים פון לשון שבעה באקומט די כח פון די זיבן מדריגות און ער געבט איר הונדרעט שליסלעך פון ברכות יעדן פון יעדן טאג כדי מ'זאל קענען משלים זיין אלע מדריגות דאס איז די חשבון לך לך לך לך איז גמטריא הונדרעט דאס איז דאס ווייזט אויף מאה ברכות מיר לערנען אין אנדערע שיעור די כוונות פון מאה ברכות. מאה ברכות טייטש אז מען באקומט א פולע פולע ברכה, אזוי מאה אדנים פון די משכן, א פולע בית מלא ברכה פון אלע הונדרעט בחינות, הונדרעט צען מאל צען פון הונדרעט ספירות, די זוהר רופט זיי דא הונדרעט מפתחות צו עפענען, צו עפענען ברכות, און די אמת יעדע ברכה, דאס איז די כוונה פון מאה ברכות, ס'הייסט כוונה פון אלע הונדרעט יעדע איינס פון זיי איז צו געבן צו עסן צו מוליד זיין פון אבא ואמא א נייע נשמה און א איד יעצט וואלט געזאגט ברכות ריכטיג אדער וואלט מכוון געווען ברכות ריכטיג אדער וואלט געטוהן וואס די ברכות מיינען וואלט איך באקומען יעדן טאג א נייע נשמה חדשים לבקרים רבה אמונתך און זאגט די זוהר ווייטער וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'. אין די רגע וואס דיבר אליו השם און די נשמה איז גרייט, איך קען נישט דאס מפרש זיין יעדע יעדע אות דא אבער איך זאג נאר, וילך אברם כאשר דיבר אליו השם גייט ער, ווערט ער געבוירן, דאס הייסט ער האט שוין באקומען, אלץ עד כאן האט מען גערעדט אין עולם העליון, די נשמה האט באקומען אלע כוחות, די כח החכמה, די כח הבינה, די כח הדעת, גייט ער, כאשר דיבר אליו השם. און ער איז בן חמש שנים ושבעים שנה זאגט די זוהר חמש מיט שבעה איז צוועלף, דאס ווייזט אז נאך וואס א מענטש איז צוועלף דעמאלטס באקומט ער די ריכטיגע מדריגה פון די נשמה. וילך אתו לוט, גלייך ווען א מענטש ווערט געבוירן, לפתח חטאת רובץ לוט זאגט ער דא איז לשון, אויף אראמיש זאגט מען א לטיי, לווטין, לשון קללה, מ'קען זעהן אויך לוט איז ל' ט', דאס זענען די ל' ט' קללות פון אדם הראשון, גלייך ווען א מענטש ווערט געבוירן וילך אתו לוט, נאר ערשט ווען ער וועט ווערן בר מצוה דעמאלטס וועט ער באקומען די מדריגת הנשמה, דאס וואס אזוי ווי אונז רעדן, די מציאות סדר החיים גייט נישט אין די סדר, א סדר ווי עס וואלט געדארפט זיין, ס'איז דא א סדר וויאזוי מ'לעבט ביז ווען ער איז פערצן, נישט דא קיין וועג צו מאכן פעסט פארווארד אז אין דרייצן פערצן דארף אנקומען צו די מדריגה פון פון באקומען א נשמה דארף געבוירן ווערן א נשמה ס'איז אוודאי שוין געבוירן אין א געוויסע זין פאר ער איז געבוירן מ'קען דאס לערנען באריכות וויאזוי עס ארבעט אבער גלייך וילך אתו לוט. און וואס טוט מען מיט די לוט? די לוט איז דאך ממש אזוי ווי אונז האבן געלערנט, דאס איז דאך בעצם די תכלית הקושיא וואס אונז האבן געלערנט, דאס הייסט אז די מדת המלכות דא גייט מען דאך דא, אל הארץ אשר אראך אראך זאגט די זוהר, די מקום המגולה, וואס מ'דארף ווערן קלאר, עס דארף ווערן מגולה אזוי ווי אונז האבן שוין געלערנט אין די אנדערע זוהר אז מ'רעדט דאך נישט דא פון ממציא זיין יש מאין, מ'רעדט דאך נאר פון מגלה זיין זאכן. און ער גייט מיט לוט, און די גאנצע וועג גייט ער מיט לוט. מיט אנדערע ווערטער א מענטש וואקסט אויף ביז ער איז דרייצן יאר, און דרייצן יאר איז אויך א בחינה גשמית און אויך א בחינה רוחנית. אין בית דין של מעלה דן, ביז א מענטש זאל זיין צוואנציג יאר, דאס איז די זוהר פריער, אונז האבן עס נישט געלערנט און די ספר האט מפרש געווען. דאס מיינט צו זאגן אז ער דארף זוכה זיין צו זיבן העכערע בחינות, ס'הייסט די זיבן יאר פון דרייצן ביז צוואנציג, מען זעט טאקע דעמאלטס לערנט א מענטש אין ישיבה, דאס איז די זיבן יאר וואס ער דארף זוכה זיין צו מוחין, און נאכדעם אויף דעם קען שורה זיין דער דין בית דין של מעלה. דאס הייסט דעמאלטס קען ער זוכה זיין צו מדריגת הבינה, דעמאלטס הייבט זיך אן עפעס צו רעדן. און אזוי איז מפרש דאס איז די נחש וואס גייט ארום מיט אים, שטייט והכנעני אז בארץ, אויף די ארץ איז נאך דא די כנעני, אנדערע ווערטער אויף די לבנה איז נאך דא די כיסוי הלבנה. און אויב ער פירט זיך ריכטיג וועט ער גיין אל מקום המזבח אשר עשה שם לראשונה וועט ער צוריק גיין למקומו וואס דאס הייסט מזבח אשר עשה שם לראשונה. למעשה איז דאך דא א ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט, ס'דא א ריב צווישן די נשמה און די גוף. און וואס זאגט די נשמה? וואס זאגט אברהם צו לוט? זאגט אים. אל נא תהי מריבה ביני ובינך, כי אנשים אחים אנחנו. פארוואס שלאגסטו זיך? פארוואס מיינסטו אז איך נעם דיך עפעס צו, אז דו נעמסט מיך עפעס צו, ס'איז דא גענוג פאר אלע. אם הימין ואשמאילה ואם השמאל ואימינה. איך דארף נאר זאלסט נפרד ווערן פון מיך. מ'דארף דאס לערנען בדיוק בעומק רב וואס וואס גייט דא פאר, לאור אלעס וואס מ'האט געלערנט וועגן די יחס פון טוב און רע, פון אור און חושך. מ'קען עס נישט אוועקשטופן לוט, מ'קען נישט הרג'נען לוט, לוט האט גארנישט שלעכט געטון. ס'דא א ריב, דער ריב הייסט זאגט אוודאי אז די לוט זאל נישט איבערנעמען אברהם, זאל די גוף נישט איבערנעמען די נשמה, דאס מיינט נישט אז מען דארף אים אוועקשטופן, דאס מיינט נישט אז מען דארף אים הרג'ן, מען דארף מאכן פלאץ, יעדער איינער דארף זיין אויף זיין פלאץ, א שמאל און ימין, ס'דא א שמאל און ס'דא א ימין, האט מען געלערנט אין זוהר נח, די שורש פון די נחש איז פון די שמאל, די שורש פון די אנדערע איז פון די ימין, פון אברהם, אבער ער דארף זיין, די שמאל דארף אויך זיין. און ער גייט טאקע און ס'איז געלונגען, די שפיל איז געלונגען, און לוט נפרד מעליו וירא אליו ה' די אייבערשטער האט גערעדט מיט אים, אבער ס'איז נישט געווען קיינמאל נישט געווען גענוג, וישמע אברם כי נשבה אחיו, מ'האט צו ווייט, מ'האט צו ווייט אוועק געלאפן פון די רע, און ער איז געפאנגען געווארן, ער איז געווארן אינגאנצן געכאפט ביי די שטן. דאס קען מען נישט צולאזן זאגט דער זוהר, מ'קען נישט צולאזן אז די רשעים אז די רע זאל בלייבן אינגאנצן בראש, מ'דארף עס טאקע אפטיילן, לכתחילה טיילט מען עס אפ, מ'זאגט רשעים רשעים נכתבים למיתה, ס'איז אלץ פיין און וואויל, אבער דאס איז נישט קיין פלאץ ווי מ'קען זיי לאזן, מ'דארף זיי נאכלויפן, וירק את חניכיו, אברהם האט זיך אנגעגארטלט, מיטגענומען אלע כוחות וואס ער האט, אלע דרײַ הונדערט און אַכצן חליצי הצבא וואס ער האט, נאכגעלאפן מחזיר געווען בתשובה וישב את כל הרכוש מחזיר געווען בתשובה די גאנצע רע וירדוף עד דאן ביז די מידת הדין זאגט די זוהר ער האט אים רודף געווען די מידת הדין פון ראש השנה צוריקגעברענגט אלעס און דעמאלטס איז געווען די ריכטיגע. דעמאלטס האט באקומען די ריכטיגע ברכה, ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ, דעמאלטס האט די אייבערשטער טאקע גערעדט מיט אברהם במחזה, האט ער אים שוין געזען קלאר, האט ער שוין באקומען די אלע הבטחות, די ברכה וואס מען האט אים צוגעזאגט והיה ברכה האט ער באקומען ערשט נאכדעם וואס ער האט נאכגעלאפן די רע און האט עס צוריק געברענגט תחת הטוב. איז עד כאן דברי הזוהר און מפרש זיין יעדע ווארט קיין איז שוין קיין צייט נישטא, אבער מען קען זען די רמז וויאזוי דאס אלץ רעדט פון די סדר הנשמה, די סדר הפועל ממש, די מענטש בויט זיך זיין